ניין? מ'קען דיך נישט הערן ביי די וועי, די רעדסט נישט אין די מייק. נאו. נאו. רייט יא. די בלאו טיעם איז בעסיקלי אהמ.
ריעל עסטעיט.
יא.
ריעל עסטעיט פראפעשענעלס.
פראפעשענעל ריעל עסטעיט פראפעשענעלס אין די עיריעס ארום לעיקוואד, אזוי ווי דזשעקסאן, טאמס ריווער און נאך. און זיי זענען דא פאר פירסט טיים בייערס וואס ווילן קויפן הייזער.
חיים בלאו, פון די בלאו טיעם. אויב דו אונסט א הויז אין די לעיקוואד עריע און טרייאינג טו געט די מאוסט אוט אוו איט ווען דו פארקויפסט עס קען ער דיך העלפן און זאגן וויאסאך דו קענסט קענען ארויסבאקומען פון דעם און ער גייט טרייען טו געט יו די מערסטע.
וויטאוט יו געטינג אינוואלווד וויטאוט יו נידינג טו ווארי אבאוט סעלינג יור האוז.
יא, און נאך מער וואס ער טוט איז, ס'דא אסאך מענטשן וואס פארקויפן הייזער זענען אנעקספיריענסד און די פראבלעם וואס געשעהט איז אז די קאנטראקט פאלט דורך ער ווייסט וויאזוי צו סעקיורען די קאנטרעקט אז זאלסט נישט דורכפאלן מיט די קאנטרעקט. אהא.
סאו אלעס וואס האט צוטון מיט הייזער, חיים בלאו.
עקזעקטלי.
לעיקוואד הייזער.
יעצט לאמיר אריינגיין אין די עקשועל עפיסאד, היינט האמיר הרב שלומי ערליך שליטא, ער האט אסאך זאכן וואס ער האט געטון און ער טוט, סאו אונז ווילן אנהייבן אריינגיין מיט די ריסענט זאך וואס דו האסט געטון, וואס איז געווען קעיר נעמען פון די מענטשן וואס זענען געווען אין אוקריין, אז זאלן טרעפן א פלאץ וואו צו זיין בשעת די מלחמה. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, איך באקום א פאון קאל ממש א טאג נאך די מלחמה האט זיך אנגעהויבן, און מיין חברותא האט מיר געקאלט אז ער האט זיך געטראפן מיט עפעס א גרויסן עסקן אין מאנסי, און יענער האט געזאגט אז די רעפיודזשי קרייסיס איז איז איז אסטראנאמיקעל, ס'איז געפערליך וואס גייט פאר, די עולם כאפט נישט וואס טוט זיך דא, מ'רעדט דא פון צענדליגער טויזנטער הונדערטער טויזנטער מענטשן ארויסצונעמען פון א קאנטרי וואס ס'איז דא וואר. און אין אמעריקע האט מען געהערט מלחמה אין יוקרעין מען האט קיינמאל נישט געכאפט אז ס'עפעקט אונזערע ברודערס, יעצט האלט מען שוין אפאר וואכן שפעטער האסט שוין אלע ארגענעזעישאנס האסט שוין אגודה סאטמאר האט שוין צאמגעשטעלט ריזיגע מיליאנען עה עט די מאמענט סאו ס'האט געקומען צו מיך דעמאלטס די א פאון קאל אז שלומי מ'דארף זען צו טון דא זאג איך כ'ווייס וואס זאל איך טון? מ'דארף שאפן געלט מ'דארף אראפ שיקן עסקנים סאו כ'האב מיך גענומען צו די ביינער כ'האב אנגעהויבן צו מאכן פאון קאלס כ'האב אנגעהויבן צו רעדן יעקב בלייך קען איך פון.

מענטשן זענען אריבערגעקומען די בארדער, ווי נעמט מען זיי? מען דארף זיי געבן עסן, מען דארף זיי געבן טרינקען, מען דארף זיי געבן ווי איינצושטיין, מענטשן דארפן זיך טרעפן מיט פעמיליס, אסאך פעמיליס קינדער זענען געפארן מיט איין באס פון איין בארדער, אנדערע קינד די צווייטע חלק פעמיליס זענען געפארן פון די אנדערע בארדער, סאו מען האט זיך מען האט געדארפט קאמיוניקעישאן, ס'איז געווען א מעס, ממש א מעס. דארפסט פארשטיין נאך עפעס, אז ווען ס'קומט צו א היימישע איד ווייסט ער ווי זיך אן עצה געבן, האט א פעמילי דא, האט א פעמילי דארט, און ער נעמט קעיר. די רעדסט דא פון מענטשן וואס זענען אדער גרים, בעלי תשובה, אדער סתם מענטשן וואס וואוינען דארט אין אוקריין זענען בעיסד אין אוקריין, גיי הייב זיי אן פלעיסן אין אנדערע פלעצער ארום די וועלט. עס איז בעיסיקלי אזוי, א פעמילי איז ארויסגעקומען, עס איז געווארן צושפרייט, נישט געהאט קיין איידיע וואס ווי ווען ווער. נישט געהאט קיין עסן, יעדער געמעגט מיטנעמען איין בעג, בעיסיקלי א בעג אויף די באס ארויסצופארן, מען האט איבערגעלאזט אלע חפצים, אלעס איבערגעלאזט אינדערהיים. געב אביסל מער וואס איז דארטן פארגעגאנגען, ווייל באמת מענטשן ווייסן נישט וואס דארטן איז פארגעגאנגען, אין אנדערע ווערטער מען איז אריינגעקומען צו איינעם אינדערהיים, מען האט געזאגט יור ליווינג?

א בראדקעסט וואס איך שיק ארויס מיין טערטי סעקאנדס, כ'האב געוויסט אז איך וועל ארויסלייגן א ווידעא גייען עס אסאך מענטשן הערן, און איך גיי גיי רעדן פירסט הענד, איך בין דא, און די אייבערשטער האט געהאלפן אזוי איז טאקע געווען, איך בין אנגעקומען דארטן, אונז זענען אנגעקומען קיין פוילן קודם, אונז זענען געווען קודם אין קראקע, נאכדעם זענען מיר געגאנגען צום רמ"א, איך האב זיך אנגעהויבן צו טרעפן מיט די עסקנים, זיי האבן אנגעהויבן צו זאגן באסעס קומען אריין, און מען ווייסט נישט וואו מען לייגט זיי, א באס פון אידן, וואו גייט מען פון דא?
ווער האט געברענגט די באס אידן?
יעדע יעדע רב פאר זיך, יעדע עסקן פאר זיך, ס'איז נישט געווען קיין אחדות, כלל ישראל האט נישט געדילט מיט אזא סיטועשאן זייט די צווייטע וועלט מלחמה, ס'איז ס'איז נאכנישט געווען א, מ'האט געדארפט, דאס האב איך געטרייט צוזאמצושטעלן, מ'דארף האבן א סענטראל דעטע בעיס, איינער וואס קען ראנען א זאך, איך האב געוואלט אינוואלוון יאסי עסטער, יאסי מארגארעטן, פון חברים אין ראקלענד,

דארפן איט טאק סאטש א לאנג טיים ביז מ'האט זיך מסדר געווען, איך האלט נישט מ'איז אינגאנצן מסודר נאך, אבער מ'איז אנגעקומען צו א פלאץ, כ'מיין שוין דו ווייסט אין ארץ ישראל איז דא עסקנים וואס ארבעטן שבת בייטאג ביינאכט טווענטי פאר אווערס עסקנים, כ'זעה פיקטשערס פון די רום דארטן האסטו גערער מיט מיט סאטמארע מיט אלע קאלער אידן מ'ארבעט דארטן צו ארגענייזן ווייל עס זייער סאך גייען קיין ארץ ישראל, דאס איז איין מעלה די איזרעליס נעמען אריין די עניבאדי, דו ביסט א איד, קומסטו אן דארטן, זיי נעמען אריין, וואו לייגט מען זיי? סאו, האב איך געקענט ריפארטען פון דארטן. סאו אנגעקומען פרייטאג צופרי בין איך געווען קערעסטיר, איך בין געווען קודם מיטוואך דאנערשטאג אין פוילן, אנגעקומען קיין קערעסטיר, קומט אן א באס, עז ווי קעים, א באס, די טיר עפענט זיך אויף, די באס האט געסארכעט, נעבעך, די מענטשן זענען געזעצן פיר טעג אויף דעם באס, אנשים נשים מיט קינדער,

ביי די בארדער ווען ס'איז דורכגעגאנגען ס'איז געווען גוים, מען האט זיי באראבעוועט, דער וואז לוטינג, לית דין ולית דיין, נישטא קיין, נישטא קיין, נישטא קיין פאליס דארטן, נישטא גארנישט, ס'קומט כל דאלים גבר, מען האקט דיך אן צו צו נעמען דיין עסן, האט יעדער געהאט א באטל וואסער, זיי, און אין קערעסטיר איז געווען דארטן, איך ווייס נישט ווי ער הייסט דער וואס פירט עס אן דארטן, ער האט זיי אלע אריינגעברענגט, מען האט זיי געגעבן צו עסן, און אונז אלע ווען מ'זענען געווען דארט, עס איז געווען א חבורה פון צוואנציג אינגעלייט געווען דארט אויף שבת, אונז האבן אלע געזאגט פארן בעל הבית, געב, געב זיי אונזער עסן, ווי דאונט, איך האב זיי געוואלט אוועקגעבן מיט די בעטן. ער האט געזאגט וואטעווער ס'איז א פאליסי זיי האבן געהאט א געוויסע די באס האט מיך געשיקט קיין איך דענק שוין נישט ווי עפעס א אנדערע שטאט דארט איז נאך עפעס א צדיק א איד דארטן האט עפעס א קליינע שטיבל הייסט פאמפ ער האט געעפנט א טיר ער האט אריין גענומען דארטן פרייטאג צו נאכטס נאכן סעודה גייט אנקומען נאך א באס אונז זיצן מיר דארטן די עולם איז געקומען צו מיר ר' שלומי לויף ארויס איך בין ארויס געגאנגען איך האב געגעבן א האג פאר יעדע איד יעדער מאן וואס איז אראפגעקומען פון די באס, געווען אפאר עלטערע, קינדער, בחורים, יעדער באקומען א האג. איך האב געהאגט א זעכציג יעריגע מענטש, אזא ראשענע איד, אוקרייניש איד. איך האב געהאלטן אים, איך האב א פאליסי, איך האג יענעם ביז יענער לאזט אפ. טענק יו! טענק יו! האסטו געזען אן עדאלט מאן וואס דארף אזוי שטארק א האג?

נאך א סעודה, סאו מ'האט זיי געגעבן א סעודה צו עסן כדבעי, סאו ס'האט געהאט צוויי קליינע קינדערלעך, מ'האט זיי געגעבן אונזער קענדיס מיט דזשעלי בינס, ס'זענען, סאו מ'איז גע, דו ווייסט נישט וויאזוי זיי האבן אויסגעזען, ס'איז געווען א פערצן יעריגער בחור נעבעך זיינע אויגן זענען געווען רויט, ווייסט נאך וואס, ס'איז א געפלאצטע אדער פון סטרעס, דעי לוקט לייק, מ'איז געקומען, מ'האט זיי געוואשן, זיי זענען געווען דארט מיט אונז שבת. נאכן סעודה איז אריבער געקומען צו אונז און ס'האט זיך אוועק געזעצט דער איד אט א פופציג יעריגע מענטש האט גערעדט תורות שיינע זאכן זיי זענען זיסע אידן אמת'דיגע זיסע אידן מוצאי שבת פון אונזער גרופע אליינס איז געווען דארט א פאר באלעבאטישע אינגעלייט דארטן און האט זיי איבער געלאזט אט א פאר טויזנט דאלער קעש מ'האט געזאגט כ'ווייס נישט וועם גיי מ'האט נישט געקענט צוקוקן סאו איך האב געהאט ס'איז געווען באשערט מן השמים מ'האט ארויסגעריטשט מיך פאר די כ'ווייס

איינער וואס פירט די מוסדות אין סאטמאר. יא יא יא. געזאגט אז געלט צו ברענגען אפאר נאך אזאנע.
נאך אפאר אזאלכע. איך האב א פילאסעפי אז ווען ס'קומט צו מענטשן וואס זענען אונטער טוען חסד פאר מענטשן, זיי מוזן ווערן באצאלט פונקט אזוי ווי א רעגולער עמפלאי. קען מען נישט קודם כל זייער מאטיוועישן גייט סטאפן, סעקאנד אוו אלל זיי דארפן אנגיין מיטן לעבן. דא איז געווען מער אזוי, ס'איז געווען. א מענטש א געלונגענער רב'עלע וואס האט א קליינע שטיבעלע דארט פון דרייסיג מענטש וואס ער געדארפט ראטעווען, דרייסיג מענטש איז אסאך, וואס די אנדערע, ער האט געמאכט א גוטע קאמפיין האט ער געשאפט צען מיליאן דאלער, די אנדערע האט ער געשאפט דריי דריי הונדערט טויזענט דאלער און ער האט צוויי הונדערט מענטשן צו דיעלן מיט, דאס מיינט צו זאגן ס'איז געווען וואטעווער איט איז, כ'האב געזאגט פאר יעדעם פאק אריין, איך זאג איך האב צוזאמגעשטעלט

כ'בין אנגעקומען צו די שדה תעופה דארט אין די עירפארט איז געשטאנען גרויסע פלעגס, איזרעילי פלעגס מיט מיט די אוקריינע פלעגס אין ראשן און אין לשון קודש און אין עברית אז דו האסט וואו צו קומען קענסטו קומען, כ'בין אהינגעגאנגען אפי' כ'האב מיך געיאגט כ'האב געוואלט זעהן איז עס אזוי ווי די אמאליגע צייטן ציונים די פרייע ציונים נעמען זיי קיבוץ אריין, ס'איז א.

ארץ ישראל בכלל? דו האסט נישט קיין אהנונג פון אונזער שיטה, אקעי? איך שטיי ארויף. סאו, האסט געהאט געמענשענט אז דו האסט ארויסגעגעבן אויף דיין טערטי סעקאנד אוו אינספירעישאן, קענסט מער עלאבערעיטן אויף יענץ וואס דיין טערטי סעקאנד אוו אינספירעישאן איז? וואס איז? ווי ס'האט זיך אנגעהויבן? וואס דו טוסט? און אז די עולם זאל פארשטיין מער. אקעי, ס'האט זיך אנגעהויבן ביי מיסטעיק. אקעי. מיינסט צו זאגן ביי מיסטעיק, די אייבישטער האט געוואלט אזוי. ס'איז געווען געסקעדזשולט אזוי. פונקט, ווייסט. ס'איז געווען דיין מיסטעיק. פונקט איז א אפיקורסישע ווארט. איך האב געמופט אויף טשעסטנאט רידזש, דאס איז א געגנט אינדרויסן פון מאנסי, אבער איך האב געמופט בערך זעכצן אהאלב זיבעצן יאר צוריק. ס'גייט שוין זיין זיבעצן יאר צוריק. ווען איך האב חתונה געהאט די צווייטע מאל, איך בין געווען אין א סעקאנד מערידזש, סאו האב איך געקויפט א הויז דארטן, און ס'איז געווען איין שול דארט אין די געגענט, א חשוב'ע אינגערמאן, א רבי'שע א בנש"ק, באט איי דידנט פיל אז איך קען דא דו א פיוטשער אין די שול, ער האט געדאווענט לאנג, ער איז נאך אלץ א חשוב'ע אינגערמאן, אבער ס'איז נישט געווען, סאו איך האב געהאט אפאר אינגעלייטלעך צוזאמען, איך האב געזאגט אפשר קען מען מאכן א מנין, איך האב געהאט ברוך השם אביסל א גרעסערע הויז. איך האב געזאגט שוין, מיר מאכן א מנין, איך האב געמאכט א מנין, איך האב צוזאמגעכאפט, איך בין געגאנגען געקויפט טיש און בענקלעך, אן ארון קודש, איך האב געשאפט, געמאכט א שול, כ'האב געמיינט ס'וועט אנגיין ווייסט ביז ס'האט זיך עפעס איט טורנד אינטו א מעסיוו שול. נאך א שטיק צייט איז עס געווארן, איך האב אייביג עוסק געווען אין קירוב קרובים, דאס איז אן עקסטערע זאך וואס איך טוה, איך דיעל מיט אסאך, די וועלט רופט זיי OTDs,

אנדערש ווי מענטשן מיינען, אסאך או טי די'ס זענען, אמאל פלעגט זיין, ווער איז ארויסגעפאלן פון די סיסטעם? די שוואכע קאפ. היינט ליידער א גרויסע פערסענט חברה פאלן ארויס פון סיסטעם, די טראכטערס. דאס איז סקערי. די וואס קלערן. די וואס קלערן, די וואס פרעגן, די וואס ווילן פארשטיין. אידישקייט איז דאך בעצם פאר די קלוגע, פאר סאם ריזען, שוין, אזוי איז די מיינונג. דיפ וואנס. דיפ וואנס. דאס איז די קעגן, די קעגן פון אני מאמין. יא, עקזעקטלי. אני מאמין איז סתם איך מאך מיר צו די אויגן און איך גלייב. די וואס הייבן אן צו חקר'נען און קריכן אריין. ניין ניין ניין, אבער ס'דא א ווארט אזוי, דער חפץ חיים האט געזאגט, אז פארוואס זאגט מען אלקיני ואלקי אבותיני? מ'דארף דאך זאגן אבותיני ואלקי, יא? וואס הייסט אלקיני קודם מיין איך, איך בין א איד ווייל מיין טאטע איז א איד. סאו מ'דארף דאך זאגן אלקי אבותיני ואלקיני. זאגט דער חפץ חיים, ניין, א מענטש איז מחיוב צו וויסן, וידעת היום והשבות, אז וויסן אז ס'דא א באשעפער אויפן וועלט, אויך דו ווייסט פארוואס דו האסט עס? דו ווייסט עס ווייל דאס איז גע'ירש'נט פון דיין טאטע? יו דו העוו טו דו סאם ריסערטש. דאס הייסט, אמונה פשוטה מיינט נישט בליינד פעיט, דאס הייסט איך זאל גארנישט, מען טאר נישט פרעגן. אמונה פשוטה מיינט א פשוטע אמונה אן עקסטערע טיפע חקירות. דאס הייסט, איי קען, איך קען חוקר ודורש זיין צו דאס איז פיור וואסער און גייסט ווייטער. אדער קען איך גיין אנהייבן צו זאגן ווער זאגט דאס איז וואסער, עס איז קעמיקל, ס'איז דא א לימיט וואס הייסט נארמעלי עקסעפטעד פאר א נארמאלע מענטש אז עווידענס

דו טשעלענדזשסט דעם רבונו של עולם, יעקב אבינו האט געטשעלענדזשט דעם רבונו של עולם, יעקב אבינו האט אלעס וואס אונזערע עלטערן האבן געטון איז געווען א פיוטשער פאר די דורות אז זאלסט דיך קענען אנהענגען עפעס, טאמער איינער טשעלענדזשט אמאל דעם רבונו, יעקב אבינו האט עס אויך געטון.

כ'זאג נישט קיין וועגן דעם זיכער נישט סעלי באט איטס דזשאסט א איידיע אז א בעזעם ווערט שמוציג פונקט פארקערט איינער וואס העלפט די מענטשן ווערט נאך נענטער צום אייבערשטן ווייל ווען דו ביסט ביזי פראוון אדער רעדן וועגן א זאך ווערסטו קלארער אין די זאך ס'איז פונקט פארקערט ס'איז אפעסיט ווי מענטשן מיינען. כ'האב אזא סטעיטמענט אמאל געהערט, די זויבערסטע זאך אין א הויז איז די שמוציגע בעזעם. זייער גוט. יא. זייער גוט. סאו בקיצור סאו די ערשטע שיעור האב איך געמאכט איז געווען אין דרך השם פון די רמחל.

דרך השם, סך הכל געמאכט א שיעור אין דרך השם יעדע מיטוואך נאכט, ס'איז געקומען אינגעלייט מיט בחורים, אלע די קוועשטשענערס, מ'איז געגאנגען א סדר, ביז ס'איז געווען, ס'איז אנגעגאנגען א שיינע פאר חדשים, ביז ס'איז געווען עפעס איין איינער דארטן וואס האט, ער האט נישט געהאט קיין קשיות, ער האט געהאט תירוצים, און ער האט נישט געלאזט די שיעור אנגיין ווייל ער האט זיך,

איך האב ממש א קראש, א קראש אויף ספרי חסידות, כ'האב שוין אלס בחור געענדיגט קאווער טו קאווער, געוואלד ספרי חסידות, און יעצט איך געב שיעורים, אין מיין שול האב איך געגעבן יעדע שבת צופרי, פארגעלערנט מאור עינים, איך ווייס אכט ניין יאר, כ'האב ליב חסידות, כ'האב ליב די קאלערס, אלע קאלערס, כ'בין נישט סטאק, א חבד'סקער קען חסידות אבער נאר תורת חבד, א ברסלב'ער קען תורת ברסלב.

נו?
סאו וואס איז די וואס איז די פוינט? ניין איך פרעג וואס די אויפן שפיץ גאפל?
שפיץ גאפל?
וואס מיינט חסידות?
כ'האב דיר געגעבן א משל וואס חסידות איז. שטעל דיך פאר דו קומסט אריין אין א אין עפעס א פלאץ אין עפעס א שטעטל אין די אלטע היים דארטן, וואס דארט איז אמאל געווען עפעס א רבי וואס האט געזינגען יעדע וואך ביי שלש סעודות, כ'ווייס עפעס דעם ווארעמען ניגון, נאך האט מען אזוי געטון און דא האט מען אזוי געגעסן, און שבת חנוכה אויב ס'איז געווען נאך ראש חודש האט מען געגעסן די קוגל, און די לבוש און די, און א מענטש וואקט אריין דארט און דער עולם איז א באנדע ראובאטס, קיינער פילט נישט, די בעל שם טוב איז אנגעקומען צו אזא אידישקייט און ער זאגט חברה, זינג א אנדערע ניגון, טו אזוי, מען האט אריינגעלייגט א נייע פרישקייט, ס'ווערט זייער ראובאטיק. פון ווי נעמסטו דאס? פון ווי איך נעם דאס? יא. כ'וועל דיך זאגען, די, ווען ס'וואלט געווען א מענטש וואס האט געוואוינט לאמיר זאגען אין קראקע.

די א צוואנציג יאר שפעטער וואוינט א איד אין אין איך ווייס אין אין עפעס א שטאט אין רומעניע אין א שטאט אין פוילן און ער דאווענט און פירט זיך אלעס אויף איין פלאץ די מענטש פארט אוועק פאר ביזנעס פאר צוויי יאר ער קומט צוריק חסידישע מאוומענט איז אנגעקומען אריין צו די שטאט לאמיר זאגן קראקע וואס האט ער געזען אנדערש אין זיין בית מדרש וואס איז געווען פאר ער איז אוועק געפארן א טו נעים יו א פיו זאכן די סידור איז געווען א נייע סידור תפילת ספרד.

דאס האט זיך געטוישט, מ'האט אנגעהויבן אוועק צו, די חשוב'ע אידן אין ווארשע דארט, אין קראקע, איך ווייס ווי ער האט געוואוינט, האט פרייטאג צו נאכטס, פלעגט נאכן סעודה, ווי שנעלער געמאכט די סעודה, געגאנגען זיך געזעצט לערנען אפאר שעה, מ'האט מער געלערנט גמרא, מיטאמאל ער קומט צוריק אין שטאט זיצט יעדער איינער און זינגט, אמאל איז יעדער געזעצט ביי זיך אין דערהיים, א גאנצע חבורה. מען זיצט, מען הייבט אן צו לערנען ספרים וואס האבן אריינגעמישט אביסל קבלה. אמאל האט א פשוט'ער מענטש נישט געוואוסט אזא זאך ווי לית אתר פנוי מיניה, ירידה צורך עליה די גאנצע לענגוויטש איז געווען אנדערש. מען האט אנגעהויבן צו זיין קאנעקטעד, מען גייט דאווענען צו קברי צדיקים, די אלע זאכן האט נישט עקזיסטירט פאר דער בעל שם טוב פאר די רעגולער מענטשן. דער בעל שם טוב האט געמאכט א מהפכה אין יעדע זאך, אין יעדע זאך וואס וואס די מענטש'ס לעבן איז געווען, נישט קיין נייע זאכן, באט ער האט מחדש געווען א האול ניו סיסטעם, ער האט געזאגט אז.

דאס איז אלעס געווען נייע זאכן, די רעגולער מענטש האט נישט געלעבט אזוי, סאו אין יעדע זאך פון א מענטש'ס לעבן. סאו בעסיקלי וואס די בעל שם טוב האט געטון איז גענומען אלע זאכן וואס די גרויסע אידן פלעגן טון און עס געברענגט צו די פשוטע מענטש זאל עס קענען זאל האבן די. איין חלק פון די זאכן וואס ער האט געטון יא, עס איז דא נאך אסאך, ער האט ער האט געווען ביזי מיט הכנה, עפעס א נייע מאוומענט, אלעס האט צו טון מיט הכנה, אמאליגע צייטן, קוק עס אן היינט די ליטווישע גדולים, די גדולי ישראל זענען אונזערע צדיקים, אשר מפיהם אנו חיים, אבער וויאזוי צינדן זיי חנוכה לעכט? נאטינג ראנג, וויאזוי זאגן זיי די ברכות? ביי חסידים קוקט מען ארויף אויף א עובד, ביי די נישט חסידים קוקט מען ארויף אויף איינער וואס איז א תלמיד חכם, די מער נאלעדזש די האסט די מער די לערנסט די מער ביסט, ביי זיי איז א גדול א גדול, ביי אונז רעדט מען פון א צדיק, ס'איז צוויי אנדערע מינע זאכן, אונז ביי אונז די היראו איז די צדיק, דאס הייסט ביי זיי די היראו איז די איז די איז דער וואס קען לערנען מער, וויטש איז גרעיט, תורה ברענגט אוודאי און אוודאי, באט רוב מענטשן פון לערנען תורה אליינס ווערן זיי נישט אויסגעאיידלט.

און זיין זון איז געווען ר' מרדכי דוב הארנסטייפל, דער סטייפלער גאון, דער רב חיים קנייבסקי'ס טאטע האט געוואוסט צו גיין צו סטייפלער, כאילו זיי זענען געווען חסידים אינדערהיים, זיין טאטע האט אים געשיקט לערנען צו א ליטווישע ישיבה, האט ר' חיים, האט סטייפלער געזאגט וואס האט מיך געגעבן א יראת שמים איז דער ספר, דער ספר פון דער טשערקאסער עמק תפילה, מורא'דיגע ספר. די עמק תפילה, סאו חסידישע ספרים האבן געמאכט די סטייפלער גאון, און חסידישע האבן געמאכט רבי חיים. עט די ענד אוו די דעי, ס'איז איט אלוועיס איט סיפס אין. עס איז זייער אינטערעסאנט ווייל ביי די חסידים יעצט ווען מ'האט געהערט אז רבי חיים איז אוועק, רבי חיים קנייבסקי, א גדול הדור איז אוועק. טאקע. דאס איז געווען די די די שמועס, קיינער האט נישט געזאגט דער צדיק, דער צדיק איז אוועק, דער גדול הדור איז אוועק, דאס איז געווען די שר התורה, האסט געפרעגט איינעם ווער גייט אים איבערנעמען? הי איז נאט ריפלעיסעבל. די גדלות פון דעם איד איז געווען עפעס סאמטינג אוט אוו דיס ווארלד.

פֿיר. אַװדאי האָט ער געלערנט אױך, ער האָט געלערנט גראַדע, האָט גראַדע אַ ליטװישער דאָרט אין געגנט, װאָס לערנט מיט אים, װײסט װאָס, יענער איז צוגעגאַנגען צו אים, רבי, אַמאָל לערנען מיר צו, האָט ער געזאָגט, אָקעי. געגאַנגען. ער איז אַ עובד, ער דאַװנט, ער דאַװנט װי דער באַרדיטשעװער, װער מ'האָט געזאָגט, אַז ער האָט אָנגעהײבט אין אײן זײַט, בית־מדרש דערבײַ, איז רבי מרדכי שטײנער. אַ, בײַ אונדז האָט מען אַ סך מער אַרױפֿגעקוקט אױף אַזאַ אײנער, װי אײנער, װאָס האָט געקענט אַ סך לערנען. העפּענס טו בי, רבי חײם האָט געהאַט, אַזױ װי מ'האָט פֿריִער געזאָגט, אַ סך חסידות אין זיך. װײַל אײנער האָט אַמאָל געפֿרעגט אים, למשל, װאָס איז מיט די, ספרים וואס זענען נישט איבערגעבליבן, ס'איז דא אזויפיל ספרים דורך די דורות וואס צדיקים האבן געשריבן ספרים און ס'איז נישט דא היינט, און אנדערע האבן זוכה געווען עפעס דער רב דארטן און איך ווייס נישט פיש בלאקער דאן וואס האט געוואוינט אין דא און ער געוואוינט דא, זיין ספר איז דא. האט רבי חיים געזאגט די וואס זענען געגאנגען אין מקווה יעדן טאג זייער ספרים זענען געבליבן. א חסידישע תירוץ.

וואס מיינט דאס? א מענטש וויל טון אן עבירה, די עבירה איז דאס, און די מענטש טראכט ניין איך גיי עס נישט טון, די אייבערשטער לאזט מיך נישט, אה אבער איך קען נישט, ער האט, דו טוסט יעצט תשובה, דו ביסט שפעטער דורך געפאלן ווייל ביסט יומען, דו האסט תשובה געטון פארן טון די עבירה, נעמט עס נישט אוועק, אבער די יצר הרע לאזט דיך נישט טראכטן אזוי, ספרי חסידות זאגט דיך טראכט אזוי, די יצר הרע זאגט דיך, יו דאן, יו באטשד אפ, יו דאן, בעל שם טוב זאגט פארקערט. פאוקעס ווי לאנג האסט דיך איינגעהאלטן? האסט דיך איינגעהאלטן נאך א סעקונדע? אסאך ספרי חסידות רעדן וועגן דעם. מען זאגט דאך אז די די זאך וואס מען דארף זיך אפלערנען פונעם גנב איז ווי ער גרייט זיך אן, זיין הכנה פאר דעם וואס ער גייט אלס טון, ס'איז נישט די זאך אליינס ער איז אריין געגאנגען אינעווייניג, ער גרייט זיך אן זיין. חסידים האבן געברענגט א ראיה פון די גמרא זאגט אז הרהורי עבירה קשים מעבירה.

סאו די גראואינג פעינס. די אייבערשטער האט געוואוסט אז אדם הראשון גייט זינדיגען און די וועלט גייט אויסקוקן ווי עס קוקט יעצט אויס. און ער האט געוואלט אזוי. און ער האט געוואלט אזוי. ער האט געוואלט ער זאל קודם זיין אין גן עדן מ'זאל וויסן ווי מ'דארף קענען צוריק גיין אז איין טאג גייט די וועלט צוריק אויסקוקן אזוי. מושי קען די טאפיק. אקעי לעטס געט אינטו דעט. נאו ווי העוו מאר סטאף אבאוט יו. אקעי. דיס איז ווערי אינטערעסטינג. יא. סאו צוריק צו וואו מ'איז געקומען. סאו דו האסט געעפנט א בית מדרש.

חסידישע אינגעלייט. דו מיינסט גרושים? חס ושלום. אינגעלייט וואס זענען גע'גט דארפן דאך האבן סופארט. דארפן דאך האבן ווי צו אויפן וועג צום קרעטשמע מיט סופארט. סאו מ'פלעגן מאכן, יעצט אויפן מינוט איז אביסל סטעיל די ארגענעזעישן. באט פאר גוטע זיבן יאר האב איך עס געטראגן אויף מיינע פלייצעס. איך בין געווארן אביסל אויסגעברענט. איך זוך איינער זאל עס איבערנעמען. איך רעד איינער זאל עס ליעדן. ס'גייט נאך אן געוויסע פארטס דערפון. אבער נישט די. ביי קאוויד איז האט זיך כ'האב עס נאכנישט צוריק גענומען אין די האנט ווי סדארף צו זיין. סאו מ'האבן איבער פינף הונדערט אינגעלייט אויף אונזער ליסט, חסידישע אינגעלייט דזשאסט פון דא, ניו יארק, ניו יארק ניו דזשערסי, און סאו מ'מאכן שבתון'ס יעדע יאר, בקיצור. סאו יעדע דאנערשטאג נאכט קומט מען זיך צוזאמען אין בארא פארק, אין וויליאמסבורג, און אין מאנסי. אחים בדרך? אחים בדרך, ברידערס אונטערוועגנס. וואן סעקאנד, וואס איז די נעים? בערגער?

מענטשן וואס האבן די זעלבע פראבלעם. סאו ווען איך רעד פאר די אינגעלייט, איך רעד דאך ביי אלע שבתון'ס, ביי אלע צוזאמקומען, איך האב ארויסגעגעבן שיעורים פאר דעיטינג, וויאזוי מען זאל דעיטן און די אלע זאכן, ס'איז זייער זייער אנגענומען, איך מיין ס'איז אויף יוטוב, סאו האמיר אזא אזא יו עס בי וואס ליגט אונטער מיינע שיעורים, גראדע האב איך גערעדט אין בעלז אין ארץ ישראל, צוויי יאר צוריק, גלייך פאר קאוויד בין איך געווען אין ארץ ישראל, און בעלז האט א זייער א גוטע ארגעניזעישאן, אז חיים של אושר.

כ'דענק נישט, די נעקסט טאג צו צוויי טאג שפעטער האב איך נאכאמאל געזאגט עפעס א קאנצעפט. איך טריי צו נעמען גרויסע קאנצעפטס און אריינלייגן אין טערטי סעקאנדס. סתם זאג א חיזוק ווארט, ס'איז אויך גוט. נישט אייביג האב איך ממש טאף געדאנקען. ס'נישט קיין חיזוק אויף די פרשה. יא, ס'ווערט אביסל. איך האב ליב געדאנקען. איך האב ליב א. ס'מאכט א מענטש. אינספירעישאן. אינספיירס יו טו טינק מאר, איטס א סיד, איך פלענט סידס, אזוי קוק איך עס אן, דו פלענסט א סיד, ס'וואקסט ארויס א בוים, זאל דער מענטש נעמען די געדאנק אביסל מער ווי סתם רעדן א שיינע, וואטעווער, פון דארט האט זיך עס אנגעהויבן צו גיין מער און מער און מער, מענטשן האבן ריספאנדעד, נאכדעם מענטשן האבן אנגעהויבן צו שיקן קען איך זען דיין סטעטוס, איך האלט שוין איבער פינף טויזנט אויף מיין פאון אליינס, און איך שיק עס ארויס צו אפאר גרויסע חברה וואס האבן ריעטשט אוט טו מי,

מיט א באקס האט ער געמיינט צו פרעגן. יור אין די באקס. יעדער איז אין א באקס. סאו ביי די וועי כ'האב דיך געוואלט טאקע זאגן ווען איך האב געוואטשט דיינע זאכן איך בין נישט ארויפגעסיינט אויף די אלע זאכן יעצט האב איך גראדע ארויף באקומען דיין סטעטוס באט איך האב עס באקומען דא און דארט מענטשן האבן עס אריינגעשיקט ס'האט מיר גענומען צייט אסאך מאל איך האב געוואטשט טערטי סעקאנדס כ'בין לייק דו רוקסט אריין אזוי סאך אין א טערטי סעקאנדס סאו אסאך מאל זאגסטו עס אזוי שנעל אז מ'דארף צוריק גיין און טראכטן, ריוויינדן פאר א סעקאנד, וואס האט ער דא געזאגט? כאפסט? אלעס סייעתא דשמיא, איך זאג די אמת, איך בין נישט קיין האמבל מענטש, אבער ס'איז א מציאות. די מציאות איז, איך נעם מיינע קינדער יעדן טאג צו חדר, אין מאנסי, איך וואוין, יעצט וואוין איך אין מאנטיבעלא, זייער אסאך, זייער ווייטע טרעוולס, איך נעם זיי קארפול. אויפן וועג, א טראכט, א געדאנק, אסאך מאל טראכט איך שוין א געדאנק.

זאג איך דיך כאפסט נישט איך מאך די קליפ ווען איך בין אין א גוטע מוד איך מאך די קליפ ווען איך בין נישט אין א גוטע מוד אנישט זעט מען דאס נישט ניין אבער די אמת איז די אמת איז אז מענטשן מיינען צו זיין העפי נישט צו זיין עפעס צו טון צו מ'האט דאגות אדער פראבלעמס אדער זאכן ברוך השם מיין לעבן האט כ'האב זייער א קאלערפול לייף און איי דאנט טינק וויל גאו אינטו מיי מיינע מיינע קאלעגעס און זאל מען ענדערש די טוהן זיין און זאל מען ענדערש רעדן פון זאכן וואס דו טוסט און ספיקינג אויף אחים בדרך האסט גערעדט פון אחים בדרך אז מען רעדט שוין פון דעם נושא פון פון פון דיווארס מענטשן וואס איז דא א זאך וואס קען דאס פריווענטן וואס מיינט וואס דארף א מענטש קוקן ווען ער זוכט א שידוך, וואט דו יו לוק פאר ווען יור לוקינג פאר א שידוך? דאס איז זייער א זייער זייער א גוטע קשיא, און דו פרעגסט עס אין גוטע טיימינג, ביקאוז איך האב א גוטע חבר מיינע מיין חברותא איז אויך א טעראפיסט, און אונז ביידע צוזאמען האבן מיר יעצט גענדיגט א פראדזשעקט וואס הייסט קשרים עדווענסינג רילעישאנשיפס, וואס מען גיט פאר עלטערן שיעורים וויאזוי צו זוכן א שידוך פאר די קינד, וויאזוי צו נאכפרעגן אינפארמעישן, סאמע מעטאדס, טעקטיקס, וויאזוי רופסטו אן איינעם און פרעגסט אינפארמעישן זאלסט וויסן די קראנטע זאכן, וויאזוי ווייסטו וואס דיין קינד דארף, וויאזוי ווייסטו וואס דו דארפסט, וואס טוט מען דא? רוב מענטשן וואס גייט אריין שידוכים, די שדכנים זענען פושערס, און זיי שוין יעצט מארגן, און איך האב נישט קיין טענות אויף זיי, ביקאוז מענטשן האבן טענות אויף שדכנים, כאטש מען טאר נישט האבן קיין טענות אויף שדכן, שדכן רופט דיך אן, ער געט דיך א שידוך, איינער וואס הינקט, זאג שכוח זייער שטארק ס'איז נישט פאר מיר, פליז טראג מיך אן נאך א שידוך. בארואיגט זיך ווער האט עס חוק דרייווער סי. וואס א חילוק, יענער האט דיך געדזשאדזשט איך הער. מען דארף דאנקען שדכנים. אבער, אונז דארפן מיר פראטעקטן אונזער קינד. איינמאל מען האט חתונה, יו נאו, אויב ס'איז דא קאלעטעראל דעמעדזש, ס'איז דא קינדער און נאכדעם געט מען זיך אדער לעבט מען נישט העפי א גאנץ לעבן, ס'איז צרות זיי אוועק. ס'איז זיכער אז מען קען נישט טון שידוכים, מען קען נישט ממשיך זיין טון שידוכים ווי אזוי מען האט עס געטון אין די אלטע היים. מענטשן זענען געווען אנדערש, זיי האבן געדארפט אנדערע זאכן, זיי זענען געווען מער פלעקסיבל אין סאך מער זאכן, אונז זענען מיר זייער פארטיקולער, דאס דארף זיין דא און דאס דארף זיין דא, און ער טרינקט די וואסער קאמפאני און די אנדערע קאמפאני. ס'איז דא אזויפיל מער זאכן וואס דארפן קליקן, מענטשן זענען מער, זיי רופן עס ספוילד, איך רוף עס נישט ספוילד, איך רוף עס מער פריווילידזשד, סאו זיי לעבן אין א מער פריווילידזשד צייט. סאו מענטשן האבן סאך מער זאכן וואס איז אימפארטענט צו זיי, און מענטשן זענען מער אוועיר פון פילינגס, און ווען פילינגס זענען אפן דארף מען סאך בעסער מעטשן מיט יענעם, ווי מענטשן זענען געווען נאמב, מענטשן וואס האבן נישט געהאט קיין פילינג פארמאכטע פילינגס, איז עס געווען א ביזנעס רילעישאנשיפ, א מאן און ווייב, מ'דארף האבן גוטע מידות, גוט שבת, היינט דארף מען מער ווי גוטע מידות, ס'דארף קליקן.

און חתונה מאכן, קוק ארום אויף אלע דיינע פרענדס, דיינע פעטערס, דיינע מומעס, דיינע שוואגערס, מענטשן ארום דיך, נאט עוועריבאדי איז סאו האנקי דארי, ס'דא זייער אסאך מענטשן טוען שידוכים, מחותנים שטימען, די זעלבע מיך, די זעלבע לאנגע בארד, ער זיצט אויבן אן אין זיין בית מדרש, ער זיצט אויבן אן אין זיין בית מדרש, ס'איז א מורא'דיג גוטע שידוך, די בחור און די מיידל, ווער זיי זענען, וויאזוי זיי זענען, גארנישט, מ'דארף נאר וויסן, זעלבע חסידות, איך האב אנגעטראגן א שידוך פאר מיין חברותא, א אנדערע חברותא, זיין יונגערע ברודער איז געווען אביסל א עלטערע בחור און זיין ווייב מיין חבר'ס ווייב האט מיר געזאגט אז איך זאל אויב זי קען עס נישט אנטראגן פאר איר מאנ'ס ברודער א שידוך איך זאל עס אנטראגן איך לויף אריין געבן די נעמען איך מאך א פאון קאלל דא איך קאל אן די פרוי עפעס א שכנה וועם זי האט געוואלט אנטראגן זי איך געב אריין טעלעפאן האלא יא איך וויל דיך אנטראגן א שידוך פאר דיין טאכטער קענסט מיר זאגן וועגן דיין טאכטער אביסל זי זאגט מיין טאכטער איז אזוי און וועט אזוי אלע מעלות ס'גאנצע אלעס פערפעקט זאג איך, איך האב א בחור ס'פונקטליך אזוי. א חסידישע בחור, אויפגעקלערט, נארמאל ווייס איך יעדער איינער האט, יעדער איינער האלט ער איז אין די מידל אוו די ראוד רייט? בקיצור, די מידל אוו די ראוד, ס'שטימט, אלעס איז גוט. בקיצור מיך געפרעגט צום סוף, וועלכע חסיד איז ער? זאג איך, א שטיקל פאפא, אביסל סקווער אזוי, ער האט געלערנט אין פאפא, ביי די משפחה גייט צו ביידע. ניין ניין ס'איז נישט, איך דארף א, איך גיי נישט זאגן וועלכע חסידות, איך גיי יא זאגן, א וויזשניצער ארץ ישראל, די חסידות.

אקעי באט דארט ליגט נישט אלע גיטין. רוב שידוכים אר נאט מעטשעס לייק עקזעקטלי מיט די. איך געדענק די אמי מאגעזין האט מיך אמאל אינטערוויאט, זיי האבן געוואלט וויסן, און היות איך איך איך קען איך קען אפאר הונדערט געגעטע אינגעלייט און איך בין עוסק אין די סוגיא, איז דא א ארגענעזעישן פאר פרויען אויך וואס הייסט סיסטער טו סיסטער, א ארגענעזעישן פאר געגעטע פרויען. זיי האבן סאך מער ווייל זיי האבן ליטווישע, מאדערן און חסידישע, זיי האבן אפאר טויזענט אויף זייער ליסט.

אזויפיל נעמען וואס אינגעלייט האבן זיך אויסגערעדט צו מיר פארוואס זיי האבן זיך געגעט און וואס ס'איז געווען דא. איי וואלד סעי וואס פארטי טו פיפטי פערסענט פון היימישע אינגעלייט האבן זיך געגעט איז ווייל די שידוך האט נישט געדארפט זיין אין די פירסט פלעיס. א חלק האט זיך געגעט ווייל ס'איז געווען באהאלטענע מעדיקעל אישו, אסאך חלק די שוויגערס האבן זיך אריינגעמישט, א חלק איז געווען סתם שלעכטע מידות, א חלק איז געווען ער איז געווארן אפגעפארן און מ'האט געהאלטן דאס. ס'איז אלעס א קליינע פערסענטעדזש. די טשאנק וואס די שידוך וואלט נישט געדארפט זיין אין די פירסט פלעיס, דעט איז א ווערי ביג אלארם, און מען קען עס עוואוידן, מען קען עס פארמיידן, איט דאזענט טעיק מאטש, איך האב שוין חתונה געמאכט צוויי קינדער, סא איך געדענק ווען איך האב געזוכט, איך האב געוואלט וויסן ווער איז מיין טאכטער, איך האב גענומען צוויי איידעמען וואס וואס וואס פאר מיך דעלישעס, ברוך השם די אמת'דיגע, איך האב די זיסטע איידעמען חסדי השם, פונקטליך יעדע איידעם פיט מעטש מיט די סקיקענעס, קענסט די טאכטער איך חתונה מיט אזא. ס, דער אייבערשטער וועט מיך העלפן ווייטער, איך האב נאך א גאנצע טראקלאוד חתונה צו מאכן בעזהשי"ת. סאו וועגן דעם האבן מיר אונז געמאכט דעם זאך וואס הייסט קשרים. וויאזוי פרעגסטו פון מענטשן? כלל ישראל זענען אזאנע גוטע מענטשן. מורא'דיגע גוטע מענטשן, קיינער וויל נישט רעדן שלעכטס אויף יענעם.
איינער האט מיך היינט גערופן וועגן עפעס א בחור'ל. פרעגן אינפארמעישן פאר זיין שוועסטער, א בחור וואס וואוינט בשכינות, איך ווייס אז ס'איז דא, דער בחור ווייס איך נישט, אבער כ'ווייס אז ס'איז דא פעטער צי מומע וואס האט סאם סיריעס עמאשענאל אישוס, איך האב געווארט, ענטפער איך, ענטפער איך, זאג איך, זאג איך נישט, כ'האב שוין אויסגעארבעט, כ'האב געוואוסט וואס כ'דארף טון, מיין דזשאב איז געווען עס נישט צו זאגן, פארשטייט זיך, באט

פון וועם מען זאל פרעגן, וואס מען דארף פרעגן, אונז האבן עס אריינגעלייגט אין די אין די שיעורים, מ'וועט שוין זען ס'ליגט שוין ביי די ווידעא עדיטער, מ'ענדיגט עס צו, איך מיין אז דאס גייט זיין א מעסיוו, ס'איז ממש פאר די היימישע עולם, ס'האט גארנישט צו טון מיט דעיטינג, ס'איז א פאר אונז וויאזוי אונז טוען מיר שידוכים, ווי וויאזוי צו דילן מיט שדכנים, אפצומאכן א פרייז פאר מ'גייט אריין אין א שידוך, וויפיל פייטס געשענט איבער שדכנים מיט זאכן, אין די לעצטע מינוט געט ער א זאג איך פיר אויס די שידוך איך דארף א צענער איך דארף א צוואנציגער, ס'איז געשען די פראבלעם מיט מחותנים, ווען רעדט מען מיט מחותנים וואס? איינער וואס האט קיינמאל נישט געטון קיין שידוכים ווייסט נישט ס'איז אזויפיל, מ'האט געשענט א שידוך און ער גייט זיך אנרופן איך וויל א חתונה אין איך ווייס ראוז קעסל איך ווייס נישט צו ס'לעבט נאך, כ'וועל מאכן עפעס א, און די אנדערע מחותן זאגט וואס רעדסטו איך בין א.

רייט. להבדיל פאר וואס דא האט דאס ביי זיי נישט געהאט אזא זאך גט. ווייל מידיע איז דאס פארגיוונעס, יא ווייסט. די אייבערשטער ווייסט אזא זאך ווי א גט, סאו ס'איז פארקערט, כלל ישראל האט נישט קיין שום פראבלעם מיט דעם. אוואדע איך ווייס אז די סטיגמע אויף פארקערט, איך בין העפי עס צו זאגן ווייל איך וויל מענטשן זאלן דאס הערן. מענטשן זאגן אז היינטיגע צייטן געט מען זיך גרינג. מען געט זיך פאר גארנישט. ס'איז שקר וכזב. איי וואלד סעי טרי פערסענט פון גיטין. אדער נאך ווייניגער, האבן זיך געגעט וואס אפשר וואלט מען נאך געקענט עפעס אויסארבעטן. אפילו עס איז דא א אחר בדרך וואס עסט עס איסט ער, אפילו עס איז שוין דא היינט ליידער זייער אסאך, ס'איז נישטא קיין איין אלט איד אין בית מדרש היינט וואס האט נישט קיין איין אייניקל געגעט אדער צוויי אייניקלעך געגעט, ס'איז נישטא. כמעט. און געבענטשט איז דער וואס האט נישט. און די יא וואס זענען אוועק אין קאראנע יעצט. קיין מיט דעם אלעמען קיינער געט זיך נישט ווייל די גאסט ווייסט נישט

ווער אר ווי גאוינג? ער האט אפגעליטן, שוין צוויי פון די קינדער דארט זענען גע'גט ווייל זיי זענען אויפגעוואקסן אין א שטוב וואס איז נישט געזונט. זענען נישט אויפגעוואקסן אין קיין העלטי האום. קיין העלטי האום. נישט אלעמאל איז א מצוה צו.
נאכאמאל, יעדער איינער האט א דיסעגריעמענט. אוודאי, אוודאי. סאיז אבער די קינדער דארפן צו וויסן אז ווען טאטי האט נישט אגריעט מיט מאמי אויף א זאך איז עס נישט געווען ווייל טאטי האט זיך יעצט געקריגט מיט מאמי.

מ'וויל נישט, מ'וויל נישט ארויסקומען אויפן גאס, מ'וויל נישט, ס'איז דא אזוי פיל מינע ריזענס פארוואס, ריזענס, דו באקומסט די פאון קאל אז ס'איז דא א פראבלעם און דו זעסט דיך אין א פראבלעם אריינצוגיין אין דעם, אין דעם קעיס. האו דו, האו דו יו געט אוט פון נישט אריינגיין אין אזא קעיס?
וויאזוי איך גיי ארויס פון א קעיס? איך האב נישט קיין פראבלעם צו זאגן ווען איך קען נישט עפעס. איך בין זייער געטרעינט אין זייער אסאך מיני מעטאדס וואס האט צוטון מיט רילעישאנשיפס, ענד איף א קעיס דאזענט מעטש מיט די אלע זאכן וואס איך ווייס, איך האלט מיך נאך אלץ אין איין עדיוקעיטן, באט. ניין ניין ניין איך רעד נאך סאך פריער. או, דו מיינסט נאך פאר זיי וואקן אריין אין מיין אפיס? די פילסט אז די קענסט דעם קעיס נישט טאטשן פאר וואטעווער ריזען איט איז.
סאו זאג זיי וואטס די פראבלעם, איך בין זייער אפפראנט, וואטס די פראבלעם? איי דאנט וואנט טו טעיק יור קעיס נאו.

און איך האב זייער א גרויס סוקסעס, מענטשן מיינען ס'איז א סתירה, פון איין זייט בין איך מחזק גרושים, און דא בין איך איך מאך שלום בית, פונקט פארקערט, איינער וואס דרייט זיך ביי אחים בדרך זעט ווי סעד ס'איז מ'זאל זיך נישט גט'ן, ס'איז אזוי פעינפול, דו ווייסט, א גרוש מאכט מיט א וואך, א טאג, א חודש, א שבת אליינס, א יום טוב אליינס, יעדע ערב יום טוב, ס'קומט יעצט פסח, מ'שטעלט צוזאמען, מ'זאל גיין צו סדרים און אזוי, ס'איז זייער זייער פעינפול צו זיין אליינס, גרושים לעבן א העל, ס'איז זייער שווער זיך צו גט'ן, פונקט פארקערט, און נאכצו,

באט בעיקר אידישקייט השקפה און און ס'הייבט זיך אן מיט קוועסטשען און ענסערס און פון דארט פארט אויך ארויס אסאך מאל קליפס איך ווייס אז ביי בחור'טע ספייד ארויף פארט עס ארויס פארשטייסטו. די האלסט אז די איידיעס פון קליפס קומען פון רעדן צו אסאך מענטשן און קאנסטענט דיעלן מיט זאכן אדער ס'איז פלעין ס'איז דיר איינגעפאלן א געדאנק און פארטיג? מיינט עס אז די סטראקשער פון דיינע ווידיאוס קומען פון דיעלן מיט אזוי אסאך מענטשן?
אוודאי יא. באט איך בין א טראכטער, איך בין א געבוירענע טראכטער, איך בין געווען אזוי אלס אינגער בחור, און איך האב אייביג געדארפט צו פארשטיין זאכן זייער זייער קלאר און זייער טיף, און איך בין הונגעריג, איך בין זייער הונגעריג פאר נאלעדזש, איך ענדיג א בוק צוויי א וואך, איך ליין זייער אסאך, איך דארף, כ'בין זייער זייער הונגעריג פאר אינפארמעישן, און מיין השקפה ברוך השם, מיין טאטע זאל זיין געזונט און שטארק איז א.

איך האב אפילו ליב קבלה אביסל, יא כ'קאם נישט מענטשן מיט זייער די זאכן, כ'קאם נישט מענטשן מיט אים סייקאלעזשי ווייל ער איז נישט קיין סייקאלאזשיקל ברעין, איך אסאסיעיט צו יעדער איינעם זייער שפראך, זיי ווייסן אפשר אז איך האב נאלעדזש אין געוויסע זאכן, זיי זעען איך עפרישיעיט דאס באט דער נאט, כ'האב נישט, היינט האב איך שוין, היינט האב איך א. דיינע עלטערן האבן דיך געבעקט אדער מיט די מיט די געליינערייען מיט.
זיי האבן געהאלטן פון מיך, מיין מאמע האלט פון מיך זייער שטארק און.

די בחורים, ס'איז געווען דארטן פֿינף און פֿערציק בחורים, די בחורים ווען זיי זעען אז דער מנהל איז אריין געקומען, דער רבי איז אריין געקומען אנגעצויגן אדער וואס, אלעס ווערט, די גאנצע ווינט, די רוח ווערט אנגעצויגן, אז ער קומט אריין מיט א שמייכל, איז דא גוטע ווייבס, ס'איז פיניש, ס'האט זיך אלעס. סאו דו, חילו, דו האסט יעצט א זכות, ווייל נעקסטע וואך גייט ער טון די זעלבע זאך,

איז געווען איינער. פיני דיס איז נאט לייוו? ניין ניין. ס'איז מער נישטא קיין מענטשן וואס האלטן אזוי. קען אפשר יא. באט פריער געהערט האבן אונז געהאט בדאנסקי. עזרא בדאנסקי ער גייט און ער טוט אלע די זאכן איז עקטשעלי יעצט אויף א טריפ. און ער האט געהאט געזאגט פאר חילו. חילו האט געזאגט ער האט געסקעדזשועלט דעם שאו. האט ער געזאגט אז ס'איז דא עלעוועישן פראבלעמס אז מ'קומט אויף א הויכע בארג פארלירט מען די אטעם, סאו האט ער געזאגט חילו גרייט דיך צו, און עס איז טאקע אזוי געווען, מוצאי שבת זעמער אונז געווען דארטן אונז האבן געטאנצן מען האט געזינגען מוצאי שבת איז געווען די זאך פאר מען גייט אהיים גייט מען נאך מאכן קלערעדי, עפטער טו מינוטס ווי פעלט אוט אוו ברעט, און ער האט אונז געהאט דער מנהל האט אונז געהאט געזאגט זאלסט וויסן די גייסט פילן מוצאי שבת וואס דו האסט נישט געפילט גאנץ שבת גאנץ שבת ביים דאווענען איז אויך האט מען געפילט אז מען מוטשעט זיך אביסל ס'איז זייער הויעך ס'איז מורא'דיג הויעך און די לופט איז אין סען בערנארדינאו און ס'איז זייער דין די לופט יור סעווענטי פייוו הונדרעט פיט אבאוו סי לעוועל און ס'איז זייער איך זאג איך האב עס געשפירט ער האט אונז געהאט געזאגט ער זאלסט טרינקען אגאנצן צייט ווייל מען קען דאס

איז בס פלוני און די חתן יא, רופט ער אויס, בס פלוני לפלוני. נאר ס'איז דא נאך א חז"ל, וואס שטייט דא די אייבערשטער, וואס טוט די אייבערשטער, הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים, דעטס וואט הי דאז אלל דעי און אלל נייט כביכול. מען האט שוין אנאונסט פאר דו ביסט געבוירן מיט וועם דו גייסט חתונה האבן, און די אייבערשטער איז ביזי אנאונסן א גאנצע צייט צו וועם גייט משה קאפויער חתונה האבן. האט זי געזאגט אזא אינטערעסאנטע געדאנק, זאגט זי, די אייבערשטער ווייסט שוין טאקע מיט וועם דו גייסט חתונה פאר דו ביסט געבוירן, ס'איז א נשמה זאך, ס'איז קודם צו איז א בלאט. אונז מענטשן האבן נגיעות, איך וויל נישט דעם, איך וויל נישט יענעם, אבער דער אייבערשטער וויל מיט רוב חסדיו אז מען זאל עס טון מיט א געשמאק. איז זיצט דער אייבערשטער כביכול, ער שיקט אים, פונקט דיין שוועגערינ'ס שוועסטער האט געזען די כלה, און די האט געלערנט מיט זי אין סקול, און די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער טוט א גאנצע צייט, אז ווען די שידוך וועט קומען זאלסטו עס וועלן טון וואס איי בפנים ובחוץ. אלס אונז, פון אים. ער ווייסט שוין וואס ער רעדט פון. ס'איז א מורא'דיג ווארט. דאס איז איין ווארט, איך האב אמאל געהערט דשאסט די אפאזיט. אך, לאמיר אמאל האב איך געהערט דשאסט די אפאזיט. די אפאזיט איז, ניין, ניין, ניין, ניין, פונקט פארקערט, דאס איז געוואלדיג. רעבעצן כל הכבוד. באט, די רבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא יושב מזווג זיווגים. און אזוי ווי ער פארשטייט דאך אז ס'איז דא מענטשן וואס פארשטייען בעסער פון אים. באטאם ליין איז ער געט א שריי האלא! דאס גייט זיין פאר דעם! בת פלוני לפלוני פערטיג ער רופט אויס און ער זאגט אזוי גייט עס זיין! דאן!

איי נאו יור קעיס און נא. נעווער גאנא ווארק. לאמיר דיר זאגן. פילסטו נישט ביי דיר צובראכן אז. כ'וועל דיר זאגן עפעס א פערסענעל. ווען איך בין דורך מיין מיין שווערע לייף מיין ערשטע לייף. איי וויש. דאט די אלע דרײַסיק שלום בית מאכערס איך בין געגאנגען צו, זיי האבן מיר שפעטער אויפגעגעבן, זיי האבן מיר געזאגט איך קען גארנישט טון, וואלט מען מיר געזאגט הייב דיך אויף און גיי אהיים, ס'גייט דאך קיינמאל נישט, איטס נאטינג דואינג. איך פיל, איך האב געהאט דריי קינדער, מאוסט אמעיזינג קינדער, זיי שיינען, זיי שיינען די וועלט ברוך השם, באט זיי זענען אריבער זייער אסאך פעין, זיי זענען געווען דארטן, מיין עקס וואוינט אין ענגלאנד, איך וואוין דא, איך האב זיי נישט געזען רוב יארן. כ'האב איין קינד וואס כ'האב נישט געזען נײַן יאר, איין קינד דרײַצן יאר, איי העוו א לאנג סטארי. ברוך השם היינט זענען אלע דא, מ'איז בשלום ושלווה, ס'איז אמעיזינג. באט טיל ווי גאט דעיר סאו מעני פיפל ווער אין פעין, סאו אז איך בין א שלום בית מאכער, און ס'וואקט אריין אין מיין אפיס א מענטש וואס איך ווייס, כ'רעד דורך עווערי טריק און עווערי בוק, איטס נאט גאנא ווארק. איטס נאט גאנא ווארק, איי סעי. כ'האב עס איינצל מאל געדארפט טון, רוב מאל איך שטעל צוזאמען פארקערט, איך לעטס סעי א ספא אדער וואטעווער, איך כ'האב גענומען קעיסעס וואס יעדער האט אויפגעגעבן כ'האב זיי יא צוזאמגעשטעלט, באט איף די איי נאו דעט איטס נאט העפענינג, כ'האב עס געזאגט פאר א פרוי נישט לאנג צוריק, זאג איך ווען דו וואלסט געווען מיין טאכטער וואלט איך דיך אהיים גענומען, דעטס אלל, כ'זאג נישט חס ושלום זאלסט דיך גט'ן, איך גיי אוועק און זאג דיר, איי טאלד אים מעקס,

יא, מען דארף עס טון. מען דארף עס טון. יעצט, צוריק צו די מיני קשיא, אויף א צווייטע וועג, ס'דא מענטשן וואס זענען גע'גט, און זיי ווילן נאכאמאל חתונה האבן, ווי אזוי ביסטו זיכער מיט זיך אז הי איז רעדי טו געט מעריד אגעין? ס'דא מענטשן וואס דארפן טעראפי, לאמיר זאגן, א לאט, און אסאך מאל העלפט עס נישט, זיי דארפן קאנסטענטלי גיין, און ס'איז א קאנסטענט סטראגל. איך וועל דיר זאגן וואס איך זאג פאר יונגעלייט, מענטשן פרעגן מיך, איך גיי צו טעראפי, איך קלין אויס מיין אלטע פעין פון מיין ערשטע מערידזש אדער א פרוי אדער א מאן וואס רעדט צו מיך, ווי וויאזוי ווייס איך איך בין גענוג געהיילט צו קענען חתונה האבן נאכאמאל, איך זאג אייביג דארף זיין זיבעציג פראצענט געהיילט, זיבעציג פראצענט, די אנדערע דרייסיג קען זיך נאר היילן צוזאמען מיט דיין נייע מאן אדער נייע ווייב, ביקאוז די זאך וואס דארף זיך היילן איז ווען דו האסט טאקע שוין א געזונטע מענטש לעבן דיר, סערטען זאכן, מען קען דאך אויסלערנען, מען קען ארויסנעמען אלטע טראומע, מען קען דיעלן מיט מיט מיט מיט. פאסט באט ס'דא סערטען זאכן אונז אונז האבן די חורבן די ערשטע ווייב איז די ערשטע ווייב די ערשטע מאן איז די ערשטע מאן ס'איז נישט אזוי ווי די גוים לעבן מיט אונז ווייסט מען אונז איינציגסטע עקספיריענס וואס איך האב געהאט מיט א פרוי איז מיט די איין פרוי מיט א געדעמעדזשטע פרוי אדער מיט א געדעמעדזשטע מאן יא סאו וויאזוי קענסטו אויסלערנען א מענטש יעצט צו גיין חתונה האבן נאכאמאל וויאזוי זעהט אויס לייף מיט א געזונטע מאן מיט א געזונטע פרוי סאו די חלקים גייט מען זיך לערנען נאכן חתונה. באט דארף זיין זיבעציג פערסענט געהיילט סאו יו קענט בי הונדערט פערסענט באט איי דעפענעטלי אינקארעדזש איך האב עס געזאגט ביי אחים בדרך צענדליגע מאל און זייער שטארק ארויסגעברענגט אז יו ריעלי ניד טו העלפ יורסעלף ביפאר יו געט מעריד אגעין אפילו האסט געהאט כ'רעד שוין נישט יונגעלייט וואס האבן מיטגעמאכט געפערליך אדער פרויען וואס האבן מיטגעמאכט געפערליך אפילו דזשענעראל דו מוזט אויסוואשן זיך פאר דו גייסט ווייטער מוזט נישט זיין הונדערט פערסענט פערפעקט ווייסט מ'זאגט אין ענגליש זאגט מען מערידזש איז נאט א האספיטעל. אמאליגע צייטן מ'האט געהאט א קינד וואס האט חתונה געמאכט, מ'גייט זיך גט'ן צום סוף, דו האסט אויסגענארט איינעם, יא? ס'איז נישט קיין האספיטעל, אבער דו ווייסט וואס מערידזש איז יא? א מידות ווארקאוט מאשין. מערידזש איז א מידות ווארקאוט מאשין. ס'איז נישט מעגליך במציאות, קענסט דיך דעיטן דרײַ הונדערט יאר. אז דו גייסט חתונה האבן גייסטו דארפן ארבעטן אויף געוויסע זאכן. הונדערט פראצענט. ענד דאס איז די עבודה. כ'האב אמאל געזען אז איינער איז איינער געווען איינער פון די צדיקים האט געזאגט אז פארוואס האט אייבערשטער נישט געמאכט א מענטש זאל חתונה מיט זיין שוועסטער? די פידזשענס, די פייגלעך האבן חתונה מיט זיין שוועסטער, ווערט געבוירן, די טאטע מאמע לייגן אייער, רוב מאל איז א זכר און א נקבה, זיי זענען א פאר, זיי האבן בעיביס.

איין חלק פון די נשמה וואס דארף דורכגיין דא. בעצם האסטו געדארפט הינקען. און איך האב געזאגט פאר'ן רבונו של עולם, אז ניין איך וויל הינקען ווייל זי גייט האבן די בעיביס און זי גייט דארפן קאכן און ס'גייט זיין זייער שווער פאר זי, לייג אריין די חלק און די חלק פון די נשמה אין מיך אריין. זי זאגט אים, ווערי נייס סטארי, האו דו איי נאו איטס טרו? דארט די מאמע פון די האלבערשטאם'ס, יעצט ווייסטו פון וואו דאס קומט. זי האט געזאגט, שיין, ווערי נייס,

זאל איך וויסן אז דאס איז איטס א אונז צוזאמען דארפן מתקן זיין אונזערע נשמה ווי ניד טו גראו טוגעדער ענד ס'איז נישט דא א זאך האט די אייבערשטער מיך געגעבן דאס דיר געגעבן דאס ס'איז פארט ס'איז איין נשמה מיר זיצן אויף יענע וועלט צוזאמען ס'איז איין זאך ס'איז נישט אויף די וועלט איז אלעס אזוי פיזיקעל ס'זעט אויס סעפערעט זאכן און און און מ'וועט עולם היחוד אלע דארט איז אלעס איינס סאו די נשמות זענען איינס ס'איז איין נשמה צוזאמען. זענען אראפגעקומען אויף די וועלט, די אייבערשטער האלט אין איין ספליטן נשמות, און צו ווייט, ס'איז קאמפליקעיטעד גלגול מיט אלע זאכן, באט איך ווייס אז בני יששכר זאגט אז א נשמה גייט ארויף, נאר די חלק וואס דארף א תיקון קומט צוריק אראפ, די אנדערע חלק גייט אין גן עדן, סאו די נענסטע משל וואס א יומען קען האבן צו א נשמה איז פייער. איז נר, א ליכט. ווייל פייער איז א זאך קען ספליטן און נאכאלץ דא ספליטסטו און נאכאלץ דא. וויאזוי אז אייבערשטער האלט אין איין ספליטן נשמות. יא, און די נשמה איז נאכאלץ דא. איך געב דיך וואסער פון דעם איז דא דא ווייניגער. איך צינד דיך אן א ליכט, דא איז ווייטער ליכט. נאך, איך קען אנצינדן א מיליאן ליכטער בלייבט די זעלבע. א נשמה איז די זעלבע זאך, יו קען קיפ אן ספליטינג איט. סאו די חלק הנשמה וואס וואס דארף וואס דארף א תיקון, וואס דארף וואקסן, ווערן בעסער און פיורער און אויסוואקסן קומט נאכאמאל אראפ, נאכאמאל ספליט, צוויי אפעסיט באדיס, און אנדערע בעקראונדס, ער זאל האבן די פראבלעמען, ס'גייט אים מאכן אויסארבעטן כדי ער זאל ווערן קלארער מיט דעם, ער זאל וואקסן מיט דעם אלץ, ס'דא אזא זאך, ס'איז כמעט די זעלבע זאך, אין די גוי'אישע שפראך ווערט עס אנגערופן א סאול מעיט, ס'איז גראדע א זייער א גוטע ווארט, ס'איז א נשמה מעיט, סיי איך מיין נישט די סאול מעיט, סאול מעיט זאגט סאול איינס, סאול, פארשטייסט? אבער א סאול, אונז זעמיר סאול מעיטס. וועגן דעם האלט איך אז אפילו איינער איז שוין יא א חתן געווארן נישט דורך קשרים און ס'איז יא געווען ארעינדזשד ווייל די טאטע האט געוואלט כבוד און האט גענומען א בחור, למעשה דו לעבסט מיט איינעם. דאס איז לגבי השתדלות פארדעם. אויב דו לעבסט מיט איינעם איז דאס דיין צווייטע חלק נשמה. יו ניד טו ווארק איט אוט. און מערידזש איז א. מדות ווארקאוט מאשין, דער איז נאו וועי אוט, ס'נישט דא קיין צוויי מענטשן וואס האבן געלעבט צוזאמען און נישט געדארפט ארבעטן אויף זיך, דאס איט דידענט ווארק, וואס יא, מענטשן קומען צו מיך זיי דארפן האבן העלפ, נאטינג ראנג פאר נעמען העלפ, קאמיוניקעישן סקילס, מענטשן קאמיוניקעיטן אנדערש. ס'איז דארף יעדער שידוך דארף גרויס רחמי שמים אז ס'זאל ארבעטן, יעדער שידוך, אפילו ס'איז גלאנצט און ס'קליקט. אלעס דארף גרויס רחמי שמים, נאך די אלע שידוכים און אלעס ארום איז איז וואן הונדרעט פערסענט פערפעקט, דארף נאכאלץ, סאו בעסיקלי ביסטו א שליח פונעם רבונו של עולם, פאר צו העלפן מאכן געשען אז זאכן זאלן דאס, און טאמער איז ליידער דא א צובראכענע, צו טרייען צו העלפן צוריק צו פיקסן. יעצט צום שלוס, ווי מ'זאגט עס אין אידיש, שרייב עס אראפ.

א מינוט צוויי, עפעס א זאך וואס דו ווילסט ארויסברענגן א פוינט פאר יעדע איינער זאל וויסן און הערן. I know you're on the spot, but you're in this for long enough to have. The camera is yours. אני מאמין באמונה שלימה, אין די אין די מאמרי חזל. אז אלעס וואס חזל האבן אונז געזאגט איז אמת לאמיתו, ענד וואן אוו די סטראנגעסט טינגס וואס זיי האבן אונז געזאגט אז צום שלוס פון די וועלט פאר משיח גייט קומען גייט זיין זייער טאף טיימס, און מען האלט אין איין דאווענען און בעטן ס'זאל נישט זיין מער טאף, תש פ, תשפ א, תשפ ב. איצט כאפט מען אפילו נישט וואס איז געווען, ס'איז זייער זייער טאף טיימס און לאמיר האפן עס האט זיך שוין געענדיגט, באט אנטיל די ווערי מאמענט וואס משיח קומט מוז מען עקסערסייזן, עס הייסט עקסערסייזן הייסט בילדען א מאסל, עס ווערט שטערקער, עס איז שווער צו טון עפעס, הייבסט אויף איינמאל צוויי מאל עס ווערט שטערקער צו קענען דיעלן מיט פראבלעמס, מען מוז עקסערסייזן רעזיליענסי, נישט צו ווערן צובראכן שנעל, א נעמסט א שוואכע כלי און ווארפסט אראפ צוברעכט זיך, א שטארקע כלי ווארפסט אראפ צוויי מאל צוברעכט זיך נישט, ענד זיי מחזק ענד זיי מחזק אנדערע, ענד יו שוד נאו ווי שוד בי אפטעמיסטיק אז ס'גייט זיך ענדיגן איין טאג די אלע פראבלעמס, היינטיגע צייטן ס'נישט דא קיין איין פעמילי אין די וועלט וואס וואס האט נישט מאלטיפעל אישוס צו דיעלן מיט, ענד אונז, אונזערע זיידעס און באבעס זענען אריבער א צווייטע וועלט מלחמה, זענען אריבער שווערע זמנים, און אלע פון אונז וואס זענען דא, איז ווייל אונזערע זיידעס און באבעס זענען געווען היראוס, אפילו נישט אלע האבן עס געמאכט פערפעקט, זיי זענען געווען אביסל דעמעדזשד אין די מלחמה, אלע זייערע ברודערס און שוועסטערס אדער פרענדס וואס האבן נישט, האבן נישט נאכאמאל חתונה געהאט, אדער האבן נישט איבערגעוויי, סורווייווט די וואר, סאו אונז זעמער קינדער פון היראוס, אונז האבן אין אונזער דזשינס עפעס זייער פאוערפול, און מ'דארף אריינטעפן אין דעם, ענד. זאגט ער ס'איז איינער געגאנגען פישינג, האט ער געוואלט אויסלערנען א קינד צו גיין פישן און ער זעט ווי די וואסער פארט און ער שרייט דא דא א פיש, זאגט ער ניין ס'איז א טויטע פיש, זאגט ער וויאזוי ווייסטו ס'איז א טויטע פיש ס'גייט שטארבן עני מינוט, זאגט ער איך זעה ס'פארט מיט מיט די וואסער, א לעבעדיגע פיש פייט זיך קעגן די שטורם, איצט האבן מיר א שטורם פון עמאושענעל פעין, מענטשן האבן היינט אלעס, מען פילט ווי מען האט גארנישט, איטס א ווארלד אוו אבאנדענס, און מען פילט א לעק, מען האט גארנישט. מען האט, פיזיקל אנטיסעמיטיזם וואקסט אין אמעריקע און אנדערע פלעצער מער ווי מער ווי ביז היינט. מען האט אונזער רוחניות, מען פייט אונז פון אלע זייטן אונזער רוחניות, און איך האב געזען מיין טאכטער איז אהיימגעקומען פון סקול, האט אזא שיינע צעטל, געווענליך איך אגרי נישט אלעמאל מיט מיין מיין קינדערס סקול'ס וועג קעגן די טעקנאלעדזשי, געוויסע זאכן איז אביסל עקסטרעם, אבער דאס איז געווען זייער א גוטע ליין, זיי האבן געזאגט פאר די מיידלעך. ווי אר נאט פייטינג טעקנאלעדזשי ווי אר פייטינג סאסייעטי אונז וויל נישט איך וויל נישט אונז זאלן ווערן פארט פון יענע סאסייעטי יענץ איז די ווינט דיז אר די פיש וואס פייט קעגן די ווינט אוודאי נישט עקסטרים און אוודאי נישט סילי און אוודאי נישט מיט פארמאכטע אויגן מען דארף זיין פראקטיקל אידישקייט דארף זיין פראקטיקל. סא אסאך מענטשן זענען גערעכט מיט אידישקייט, באט אויב ס'איז נישט פראקטיקל ביסטו שוין ראנג. סא דער בעל שם טוב מיט זיינע תלמידים זענען זייער פראקטיקל, זייער פראקטיש, זייער אידישקייט איז זייער פראקטיש גע, הויכע זאכן, אבער ס'מוז זיין פראקט, אויב ס'איז נישט פראקטיקל האבן זיי אפגעלאזט. ס'מוז זיין פראקטיקל. סא אויב איך האב די איין מינוט, דאס איז וואס איך וויל זאגן דא, מ'דארף זיך האלטן שטארק. כ'האף ס'גייט נישט זיין נאך טאף טיימס, איי ריעלי האופ וויער אווער, און אפילו טאמער יא, אויב מ'גרייט זיך אן אויף עפעס, טוט עס נישט אזוי וויי, מ'עקסעפט די סיטועשאן נאך פאר ס'געשענט, און ס'איז גרינגער. א מענטש קויפט א נייע קאר, און ער כאפט א קראץ, ס'טוט מורא'דיג וויי, און איך זאג אייביג, האסטו דען נישט געוואוסט ס'גייט האבן א נייע קראץ? א חודש נאך דו פארקסט אין בארא פארק וויליאמסבורג דארף איך דיר זאגן צו צוויי חדשים שפעטער צו דריי חדשים שפעטער גייסט האבן א קראץ, אויב א מענטש ווייסט איך קויף א נייע קאר, כ'גיי עס וואטשן, כ'טו וואס כ.

יעצט, כ'וויל נישט מען זאל לעבן נעגעטיוו, פארקערט מ'זאל לעבן פאזיטיוו און ענדזשויען יעדע מינוט פון יעדן טאג, ווייל די אייבערשטער וויל מענטשן זאלן זיין בשמחה און באט טינגס העפען, אקעי, איך זאג אייביג, א מענטש שטייט אויף צופרי זאל נישט פרעגן why do i have to deal with this? why did this happen to me? עסק what do i need to do today and how should i do it? דאנט עסק why. ס'איז נישטא קיין תירוץ. ס'איז דא א תירוץ. ס'איז נישטא קיין נביא וואס גייט דיך געבן א תירוץ. די אלע וואס ווייסן תירוצים. זענען שוטים. קיינער ווייסט נישט פארוואס א פראבלעם איז געשען, פארוואס א גוטע זאך איז געשען, פארוואס ער איז רייך, משה רבינו האט שוין געפרעגט, ער האט נישט באקומען קיין ענטפער, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, איוב, דוד המלך, אדם הראשון האט שוין געפרעגט, יעדער האט געפרעגט, דער אייבערשטער האט געזאגט, איים נאט טעלינג יו, כי לא יראני האדם וחי, דאונט עסק וואי, וואי מי, וואי נאו, איך שטיי אויף יעדע צופרי, איך האב אסאך אויף מיין פלעט, ברוך השם, איך האב אסאך גוטס אויכעט, אסאך גוטס, חסדי השם, איך האב זאכן וואס איך דארף דילן מיט, ענד. איך שטײ אױף יעדע צופרי, װאס דארף איך טון מיט הײנט? װעלכע פאון קאל קומט ערשט? װאס גײט מען טון? דאס האט דער אײבערשטער מיך געגעבן? זײ א העלד. װאס גײ איך, װאס דארף איך טון הײנט? און איך מײן אז, אױב איך קען זאגן נאך אײן זאך, װאלט איך זיך געלײגט אױפן ספאט. נאך אײן זאך װאלט איך געזאגט איז, קען זײן קאנטראװערשעל באט, באט איך האלט אז, דו װײסט װאס הײסט א פיראמיד? א טרײענגעל. אין א העלטי סאסײעטי, װען די װעלט איז װעלט, איז דא אױבן א לידער, אונטער אים איז דא גבאים, מענטשן ארום, נאך מענטשן, נאך מענטשן, און די עמך מענטשן פאלאוען א לידער. היינטיגע צייטן, ביז משיח גייט קומען, אזוי זעט מיך עס אויס, זאכן גייען זיך נישט טוישן פון טאפ דאון, זאכן גייען זיך טוישן פון באטאם אפ. מינינג אז יעדע מענטש אויף די וועלט וואס הערט אויס די פאדקעסט זאל וויסן אז דו האסט די פאוער צו טון עפעס. דער אייבערשטער האט דיך עפעס אריינגעשיקט אין די האנט, דער אייבערשטער האט דיך געשיקט עכו"ב, ער האט דיך געשיקט יוקרעין, איך ווייס נישט, איי איי אה דיס איז דיס איז אן מיי פלעיט טודעי? דזשאסט סטארט דואינג. יו'ל בי סורפרייזד דיינע כוחות. איך האב א חבר מיינע, וואס נעבעך לא עלינו ולא עליכם האט געהאט א קינד דייעגענאוזד אפאר יאר צוריק, א יונגערמאן פאר זיך, ער לעבט מיט זיין ווייב און ער לעבט אויף א דאלער אויפן חודש, ער האט געדארפט דיעלן מיט די.

יעדע מענטש אויף די וועלט דארף טון היינט, ווארט נישט פאר די ליעדערס. און יעדער קען. און יעדער קען. און רוב ארגענעזעישאנס, האב איך געזאגט אנהייב שמועס, האבן נישט די ליעדערס געמאכט. זיי פאלאוען אונז. מ'האט אנגעהויבן צו שיקן קינדער פאר טעראפי אין די ניינטין עיטי פייווס. מ'האט געדארפט טון אונטערן טיש, די מנהלים האבן נישט געטארט וויסן, מ'שיקט עפעס א פסיכאלאג, א טעראפיסט. דער מנהל האט דאך געזען איין קינד איז געטוישט, נאך א קינד איז געטוישט, דער מנהל האט אנגעהויבן צו שיקן, ער האט געזאגט פאר דער מנהל, דער מנהל שיקט שוין היינט, ער האט געזאגט פאר דער רבי פון זיין חסידות, דער רבי שיקט שוין, דער רבי שיקט מיר זיי זאלן גיין פאר טערעפי, ווער האט אנגעהויבן די גאנצע זאך? ווער האט אנגעהויבן הצלה? ווער האט אנגעהויבן בוני עולם? גיי יעדע ארגענעזעישן, יעדע זאך הייבט זיך אן, סאו אויב דו ווילסט הערן א ווארט פון משיח קומט, דו סאמטינג ענד ביי גיווינג איז די גרעיטעסט טעקינג. אה דעט איז ביוטיפול. שכוח פארן ארויף קומען און זיי געזונט.